איך טראכט אז דער סדר הדברים איז אזוי, אונז האבן געלערנט אין אנהייב, די גאנצע אנהייב ספר ויקרא קען מען זאגן גייט ארום, קען עס רופן די הגבלה במקום, יא, ס'דא די מקום המקדש, און דא אין דעם הלכות פון קרבנות, און ארום דעם איז דא זאכן וואס זענען מטמא את המקדש, און די גאנצע מחנה זאל זיין טהור, און פון עריות, אונז האבן געלערנט, און אזוי ווייטער. יעצט פון. פריער אין פרשת אמור האט מען געלערנט מועדי השם מקראי קודש, דאס איז די קודש וואס געפינט זיך אין זמן, אשר תקראו אותם במועדם אין זייער ריכטיגע צייט, איז דא די געוויסע צייטן וואס זענען קדוש און אנדערע צייטן זענען אזוי ווי חול ששת ימים תעשה מלאכה, אבער דאס איז א וועג פון מקדש זיין די זמן, די קידוש איז טאקע אין די בית המקדש דעמאלטס קומט מען מאכט א חג מען ברענגט דארט קרבנות אבער ס'איז מער מער ווייטער. יעצט טראכט איך גייט די פסוק ווייטער און ס'רעדט נאך זאכן וואס זענען תלוי אין זמן, שטייט נישט ממש די ווארט קדושת הזמן אבער מ'קען עס רופן איים סארי קדושת הזמן אבער. עס איז אוודאי זאכן וואס זענען אזוי ווי עס איז דא די צייט סייקל פון די יאר אין די יאר איז דא רגלים און אזוי ווייטער די וואך און די יאר איז דא אויך א גרעסערע סייקל אזוי ווי מען הייבט אן די צוויי גרעסערע סייקלס זענען שמיטה און יובל שמיטה איז מען ציילט זיבן מאל יאר און אזוי ווי די פסוק זאגט דא קלאר נאכדעם ציילט מען נאך זיבן מאל זיבן יאר קומט אויס יובל יעצט וואס זענען די הלכות פון שמיטה און יובל און די הלכות פון שמיטה און יובל קומט ארויס א זאך וואס עס גייט צוריק צו מען קען עס רופן כאילו מקום אדער לי הארץ ווי די פסוק איז מדגיש דא יא פון דעם וואס יעדע זיבעטע יאר איז מען שובת די שמיטה און נאכדעם יעדע פופציגסטע יאר ווערט יובל, וואס איז דא נאך אסאך פרטים אין דעם, לערנען אונז אז נישט נאר די מקום המקדש איז הייליג און נישט נאר לי די די ארום די גאנצע זאך וואס מיר גייען דרייט ארום די מקדש זאל זיין הייליג נאר גאנץ גאנץ ארץ ישראל די גאנצע ארץ באלאנגט פאר די אייבערשטער ממילא איז דא הלכות וואס די קדושת הזמן פון יובל איז קובע. יעצט פון די לי הארץ קומט ארויס נאך איין דריטע זאך און דאס איז די דריטע גרויסע נושא פון די פרק וואס איז די פרק דרך אגב איז איז חוץ פון די סיום ענדיגט זיך נישט לכאורה ריכטיג ווייל לכאורה וואלט זיך געדארפט ממשיך ביז אם בחקותי אבער די מחסה די חילוק פון די פרקים איז לכאורה ריכטיג ס'איז איין פרשה אזוי וואס דרייט זיך ארום די זאכן די נעקסטע זאך וואס קומט ארויס פון לי הארץ איז נישט נאר די לאנד די שטח די ריעל עסטעיט באלאנגט פאר לי נאר אויך די מענטשן לי בני ישראל עבדים ממילא די עבדים גייען אויך מיט די זעלבע סדר פון יובל הגם ס'דא אפילו א סדר פון שמיטה לכאורה נישט ממש שמיטה אבער זיבן יארן מען גייט נאך די זיבעטע יאר גייט מען ארויס, אזוי שטייט אין פרשת משפטים, דא שטייט נאר יובל, ס'א סתירה מפורסמת, ועל כל פנים, די זעלבע יובל וואס מאכט אז זאל אוועק גיין די אז כי לי הארץ, מאכט אויך כי לי בני ישראל עבדים, און דאס קומט ארויס פון יציאת מצרים און אזוי ווייטער. יעצט וואס זענען די זאכן, וואס זענען די חירות, וואס זענען די שחרור עבדים אדער אנדערע זאכן וואס קומט ארויס פון יובל, איז דא אפאר זאכן, לאמיר עס דורך גיין, פארשטיין די סדר, דא קודם דאס וואס מען ארבעט נישט שביתה ס'דא סיי פון שמיטה און סיי פון יובל ענליך אדער די זעלבע זאך ס'איז קודש און אז ס'איז דא תכלית דער וואס עס ווערט קודש כאילו עס באלאנגט פאר די אייבערשטער ממילא מענטשן כאפן עס נישט עס באלאנגט נישט פאר דיך מען רירט עס נישט אן מען ארבעט נישט אויף דעם און אזוי ווייטער נאכדעם איז דא די חירות די שחרור וואס געשעט און אויף צוויי זאכן ווייטער געשעט די שחרור סיי אויף עבדים וואס אונז גייען לערנען אביסל שפעטער די פרטים פון דעם און סיי אויף קרקעות ס'הייסט אויף קרקעות א מענטש פארקויפט זיין פעלד איז פארקויפט אין די פסוק לייגט עס אביסל אזוי אראפ כאילו פארקויפט נאר אויף יובל מ'קען נישט פארקויפן לצמיתות מ'קען נישט פארקויפן אויף אייביג א שטיקל לאנד מ'קען נאר פארקויפן ביז יובל דאס הייסט יעדע יובל גייט צוריק יעדע נחלה פון יעדע איינעם ווי ס'איז געקומען פון יעצט דא ענדיגט זיך די פרשה און ס'געבט אפילו א ברכה אז ס'וועט זיין מען זאל נישט מורא האבן מען זאל נישט מיינען נישט האבן קיין געלט נישט האבן צו עסן וכי תאמרו מה נאכל וציויתי את ברכתי ס'איז דא אזוי ווי א סיום והארץ לא תמכר לצמיתות יעצט זענען דא פרטים וואס מ'דארף פארשטיין, אז נישט נאר ביי יובל קען מען צוריק גיין די פעלד, ס'דא אמאל פריער אויך. למשל כי ימוך אחיך, און דא הייבט זיך אן א גאנצע סדרה, א גאנצע סיריס פון כי ימוך אחיך, וואס געשעהט, ווייל בעצם דאס איז דאך די גאנצע ווארט פון יובל, אז קיינער ווערט בלייבט נישט ארעם אויף לדורות, יא? ס'איז די לאנד וואס באלאנגט פאר איין משפחה בלייבט אין די משפחה, אפילו מ'דארף עס פארקויפן גייט עס צוריק צו יובל, יעצט דא אמאל וואס קומט א צווייטע גואלו הקרוב אליו, ווער וויל עס שוין גלייך צוריק נעמען, קען ער עס צוריק נעמען, וויאזוי רעכנט מען? רעכנט מען פון יובל, אויב ס'געווען פופציג יאר פאר יובל איז פופציג, אויב ס'איז פינף און צוואנציג, ווייל בעצם מספר שני תבואות הוא מוכר לך אזוי ווי שטייט שפעטער מ'פארקויפט נאר ביז יובל, טאמער נישט עס גייט מיט יובל, יעצט אויף דעם איז שוין דא פרטים, ס'דא אויב מ'פארקויפט א הויז אין א עיר חומה דעמאלטס קען מען נאר פארקויפן פאר א שנה תמימה, פארוואס? עס פאסט נישט, א הויז איז אנדערש פון א פעלד, א פעלד האט, עס דארף מער שטארק בלייבן. מה שאין כן א הויז אין א חצר אין א פלאץ ס'האט נישט קיין חומה הייסט נישט קיין הויז ס'איז א פלאץ אין די פעלד א לוי קען אייביג גואל זיין פארוואס ווייל די ווייטער האט נישט קיין האט נישט קיין נחלה סאו איז וויכטיגער נאכדעם א מענטש וויל נישט פארקויפן זיין הויז ער וויל סתם בארגן געלט און נישט נעמען קיין ריבית זעלבע זאך אז ער פארקויפט זיך אלס א עבד איז די זעלבע זאך ווייטער וועט ער צוריק גיין אין יובל אבער מה שאין כן א גוי וועט נישט צוריק גיין אין יובל דאס איז א חילוק פון א איד און א גוי זעלבע זאך א עבד אויכעט, אזוי ווי א שדה קען מען צוריק נעמען פאר יובל, מען צאלט אויס די געלט, ער אליינס אדער גואלו און אזוי ווייטער, זעלבע זאך ביי עבד, דודו בן דודו יגאלנו און אזוי ווייטער, מה שאין כן אויב נישט וועט ער גיין ביובל, נאכדעם פירט ער אויס מיט צוויי דריי זאכן וואס דאס איז לי בני ישראל עבדים אני ה' אלקיכם לא תעשו לכם אלילים אני ה' אלקיכם את שבתותי תשמורו אני ה', דאס זענען לכאורה דריי כללים פון די גאנצע תורה און פון די גאנצע ספר ויקרא.